בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה דף כ"ז, מ'הייבן אן דף כ"ז עמוד א', ביי די צוויי פינטלעך, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען די משנה כל הכלים שבמקדש יש להם שניהם וכו', די עיקר איז וואס שטייט ווייטער אין די משנה, כל הכלים שהיו במקדש טעינן טבילה, חוץ ממזבח הזהב און מזבח הנחושת, מפני שהן כקרקע, דברי ר' לעזער, ס'הייט שר' לעזער האט געזאגט אז אלע כלים בית המקדש האבן געדארפט טובל'ן נאך יום טוב, חוץ פון די צוויי מזבחות, די מזבח הזהב און די מזבח הנחושת, פארוואס? ווייל זיי האבן א דין ווי קרקע. וחכמים אומרים, חכמים זאגן מפני שהן מציפין. איז משמע אז חכמים האבן א אנדערע טעם, נישט ווייל ס'איז ווי קרקע, נאר ווייל ס'איז מציפה. מען האט נישט מסביר געווען אין משנה וואס דאס מיינט. מ'האט געשמועסט מ'וועט זעהן די גמרא טאקע היינט און מ'וועט זעהן וואס מיינען די חכמים. אבער פארדעם זאגט די גמרא, אויף דעם וואס ר' אליעזר זאגט אז די צוויי מזבחות האבן א דין ווי קרקע, זאגט די גמרא ווי ווייסט מען דאס? מזבח הנחושת דכסיב

נישט פארוואס זאל נישט טמא ווערן, ענטפערט טאקע די גמרא, אימא וחכמים מטמאים מפני שהם מציפין, אז מען דארף טאקע גורס זיין אין די משנה אז חכמים קריגן זיך אויף ר' לעזער, פשט נישט זיי קריגן זיך נאר אויף די טעם פון ר' לעזער, נאר זיי קריגן זיך אינגאנצן אויף ר' לעזער, ר' לעזער געזאגט די ביידע מזבחות ווערן נישט טמא ווייל ס'האט א דין ווי קרקע, און חכמים זאגן פארקערט, ס'ווערט יא טמא פארוואס ווייל ס'איז מצופה, ואיבעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא ניין, אז בעצם אוודאי די חכמים זענען מודה צו ר' לעזער אז די ביידע מזבחות זענען נישט מקבל קיין טומאה, נאר וואס רבנן לר' לעזער קאמרי, די חכמים רעדן דא צו ר' לעזער און זיי זאגן פאר ר' לעזער מאי דעתך, וואס האלטסטו פארוואס דארפסטו די לימוד פון מזבח אדמה זאל קומען לאזן הערן אז די מזבחות האבן א דין פון קרקע משום דמצופין? לכאורה די טעם איז ווייל ס'מצופה. ס'טייטש אזוי, ווען נישט די מזבחות וואלטן געווען מצופה, נאר לאמיר זאגן די מזבחות וואלטן געווען פון האלץ, איז האמיר דאך שוין נעכטן געזען אז כלי עץ העשוי לנחת, א כלי פון האלץ וואס מען רוקט נישט פון פלאץ איז נישט מקבל קיין טומאה, און ממילא וואלט איך אליין געוואוסט די מזבחות זענען נישט מקבל קיין טומאה, וואס דארף מען א לימוד פון מזבח אדמה? נאר וואס דען, זאגן די חכמים צו ר' לעזער, לכאורה, היות וואס ס'איז מצופה, ס'איז מצופה מיט זהב, ס'איז מצופה מיט נחושת, פארדעם האסטו לכאורה געטראכט אז ס'האט א דין פון א כלי מתכות, א כלי מתכות א אייזערנע כלי איז יא מקבל טומאה, דערפאר דארפסטו די לימוד פון מזבח אדמה. אזוי זאגן די חכמים צו ר' לעזער, אבער אויף דעם זאגן די חכמים צו ר' לעזער, די גאנצע חשבון איז נישט ריכטיג, ווייל מיבטל בטל ציפויין גבייהו, וואס טייטשט די גאנצע ציפוי איז דאך בטל צום מזבח, אזוי ווי מען האט נעכטן געזען, ווייל היות וואס דער פסוק רופט עס אן מזבח עץ, זעהן מיר עס האט נאך אלץ א דין פון האלץ, אפילו עס איז מצופה זהב אפילו עס איז מצופה נחושת, און ממילא אז עס איז בטל צום מזבח און עס האט נאך אלץ א דין פון האלץ, איז דאך ס'א כלי עץ העשוי לנחת, א כלי עץ העשוי לנחת, איז דאך נישט מקבל טומאה, אז ס'איז נישט מקבל טומאה דארף מען נישט די לימוד פון מזבח אדמה, נאר סתם אזוי ווייס איך ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, קומט אויס אז למעשה סיי די חכמים סיי רבי אליעזר ביידע זענען מסכים אז די מזבחות זענען נישט מקבל קיין טומאה, די שאלה נאר איז וואס די מקור, לויט רבי אליעזר איז די ציפוי די עיקר, ממילא דארף איך א פסוק פון מזבח אדמה, לויט די חכמים איז די ציפוי בטל צום עץ, איז עס א כלי עץ העשוי לנחת, פאר דעם איז עס נישט מקבל קיין טומאה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי אבהו אמר ר' אלעזר, האט רבי אבהו נאכגעזאגט פון ר' אלעזר, תלמידי חכמים, אין אור של גיהנום שולטת בהן, תלמידי חכמים איז די פייער פון גיהנום נישט שולט אין זיי, ווי לערנט מען עס ארויס? קל וחומר מסאלאמאנדרע, א קל וחומר פון א סאלאמאנדרע, סאלאמאנדרע, זאגט רש"י דאס איז אזא סארט בעל חי וואס ווערט באשאפן, ער זאגט מיט כישוף, פון א פייער וואס ברענט זיבן יאר, און אז מען נעמט די בלוט פון די סאלאמאנדרע און מען שמירט זיך אן מיט דעם, קען פייער נישט שולט זיין אויף די מענטש וואס איז אנגעשמירט מיט די בלוט, און ממילא איז דא א קל וחומר, ומה סאלאמאנדרע שתולדת אש היא, ס'איז דאך א תולדה פון פייער עס קומט ארויס ווערט געבוירן פון פייער הסך מדמה אין אור שולטת בו, איז איינער וואס באשמירט זיך מיט די בלוט איז פייער נישט שולט אין דעם מענטש, תלמידי חכמים שכל גופן אש נישט זענען געבוירן זענען א תולדת אש, זענען א שטיק פייער, דכתיב, ווי שטייט אין פסוק הלא כה דברי כאש נאום השם, איז על אחת כמה וכמה אז פייער איז נישט שולט אין זיי, די גיהנום איז נישט שולט אין זיי, זאגט די גמרא, אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, נישט נאר תלמידי חכמים, נאר אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראל, אפילו פושעי ישראל קען די פייער פון גיהנום אויך נישט שולט זיין אויף זיי, פון ווי לערנט מען עס ארויס קל וחומר ממזבח הזהב, מה מזבח הזהב? שאין עליו אלא כעובי דינר זהב, דער מזבח הזהב איז געווען צוגעדעקט מיט גאלד גאר דינע גאלד, אזוי דין ווי א דינר זהב, פון דעסט וועגן האט מען מקטיר געווען אויף דעם קטורת נאכאמאל און נאכאמאל, כמה שנים אין האור שולטת בו, די פייער האט נישט שולט געווען אויף די ציפוי פון זהב, און די גאלד איז געבליבן גאלד, ס'איז נישט נתמעט געווארן, און ווי רש"י זאגט ס'איז געווען א נס. איז פושעי ישראל שמלאין מצוות כרימון, אפילו פושעי ישראל זענען אנגעפילט מיט מצוות, ווי זעהן מיר דאס דכתיב, שטייט אין פסוק כּפּלח הרימון רקתך, און מען דרשנט אל תקרי רקתך אלא ריקנין שבך, אז אפילו די ריקנין שבך, די פּושעי ישראל, וואס דו מיינסט זענען ליידיק, זיי האבן גארנישט, זענען אויסגעליידיקט פון מצוות, איז אויף זיי, זיי רופט אָן דער פּסוק כּפּלח הרימון, זענען יא אָנגעפילט מיט מצוות, איז על אחת כמה וכמה אז פייער איז נישט שולט אין זיי, און ווי דער מהרש"א זאגט, ווייל מצוות איז מער פון גאלד, ווי שטייט אין פּסוק הנחמדים מזהב, איז מה דאך אויף גאלד איז פייער נישט שולט, כל שכן אויף מצוות, אויף פושעי ישראל איז די פייער פון גיהנום נישט שולט. הדרן עלך חומר בקודש, וסליקא לה מסכת חגיגה, הדרן עלך חומר בקודש, וסליקא לה מסכת חגיגה, הדרן עלך חומר בקודש, וסליקא לה מסכת חגיגה.